א גוטן חשובע צוהערערס, דאס איז אליהו פנחס אייזענבערגער, היינט גייט מען בעזרת השם יתברך לערנען די הלכות פון זיך אנטוהן, וויאזוי מען זאל זיך אנטוהן, סימן ב', זאגט די הייליגע מחבר סעיף ג', ידקדק בחלוקו, ער זאל אכטונג געבן זיין העמד, די העמד וואס ער טוט אן זאל ער אכטונג געבן, ללבשו כדרכו, ער זאל עס אנטון אזוי ווי די געהעריגע וועג, אזוי ווי די סיעמס זענען פון אינעווייניג. שלא יהפוך הפנימי לחוץ, ס'זאל נישט אויסדרייען די אינעווייניגס צו אינדרויסן, דאס הייסט צו זאגן די סיעמס זאלן נישט זיין צו אינדרויסן, די סיעמס זאל זיין צו אינעווייניג. און די מגן אברהם ברענגט אראפ פון די אר"י הקדוש אז מען זאל נישט אנטון צוויי קליידער אויף איין מאל, ווייל ס'קשה לשכחה. נאך אזאך ברענגט אראפ די מגן אברהם פון די אר"י הקדוש אז מען זאל נעמען ביידע די קליידער זאל מען קודם נעמען די קלייד מיט די רעכטע האנט און ער זאל אנטוהן די רעכטע האנט און נאכדעם די לינקע האנט און ער זאל אינזין האבן בשעת ער טוט זיך אן אז אלעס ווערט נכלל אין די רעכטע האנט און פון די רעכטע האנט קומט עס צו די לינקע האנט אזוי ברענגט די מגן אברהם אראפ פון די פון די אר"י הקדוש. און רבי עקיבא אייגער ברענגט אראפ נאך אפאר זאכן וואס זענען קשה לשכחה וואס מאכט מען זאל פארגעסן, איינער וואס לייגט די קליידער אונטער זיין קאפ, דאס הייסט זאגן ווען ער לייגט זיך אראפ שלאפן לייגט ער די קליידער אונטער זיין קאפ איז קשה לשכחה, און אזוי אויך איינער וואס עסט די שיריים עסט פון א זאך וואס א מייז אדער א קאץ האט געגעסן, און איינער וואס עסט הרגיל בזיתים איינער וואס עסט שטענדיג זיתים. און איינער וואס טרינקט וואסער נאכדעם וואס מ'האט זיך געוואשן, דאס הייסט זאגן איינער האט זיך געוואשן די הענט און די איבריגע וואסער וואס איז געבליבן וואשט מען זיך, טרינקט מען עס אויס, מען מעג נישט אויסטרינקען איבריגע וואסער, אויב יא מ'טרינקט עס אויס איז עס קשה לשכחה מאכט מ'זאל פארגעסן, און אזוי אויך איינער וואס עסט די הארץ פון א בהמה איז אויך קשה לשכחה מאכט עס מ'זאל פארגעסן. זאגט די הייליגע מחבר סעיף ד', ינעל מנעל ימין תחילה, ער זאל קודם אנטוהן זיין רעכטע שיך, ולא יקשרנו און ער זאל עס נאכנישט צו בינדען, ואחר כך ינעל של שמאל, נאכדעם זאל ער אנטוהן זיין לינקע שיך, ויקשרנו און ער זאל צו בינדען די לינקע שיך, ויחזור ויקשור של ימין, נאכדעם וואס ער בינדט צו די לינקע שיך, זאל ער צו בינדען די רעכטע שיך. הגה זאגט די הייליגע רמ"א ובמנעלים שלנו אין אונזערע היינטיגע שיך שאין בהם קשירה וואס האט נישט קיין קיין בענדל, ינעל של ימין תחילה זאל קודם אנטון די רעכטע שיך און נאכדעם די לינקע שיך. און די מגן אברהם ברענגט אראפ פון די גמרא אז ווען מ'וואשט זיך אדער ווען מ'שמירט זיך מיט מיט אויל אדער מיט א מיט וואסערע זאך מ'שמירט זיך נאר אדער מ'וואשט זיך זאל מען זיך קודם וואשן און שמירן די רעכטע האנט און נאכדעם צו די רעכטע פיס און נאכדעם די לינקע, און אויב מען וואשט זיך די גאנצע גוף זאל מען קודם זיך וואשן די קאפ. און די באר היטב די שערי תשובה ברענגט אראפ פון די בכור שור אז אפילו א געלינקטער זאל זיך אויך אנטון קודם די רעכטע שיך. און נישט נאר דעם, ער זאל קודם צובינדן די רעכטע שיך אויך, וויבאלד ער איז א געלינקטע. און דער שולחן ערוך הרב ברענגט אראפ אז די איבריגע קלייד, די אנדערע קליידער זאל מען אויך, וואס האט א קשר, אזוי ווי איינער וואס האט שטריק אויף די הויזן, זאל מען אויך קודם צובינדן די לינקע. און דער משנה ברורה ברענגט אראפ אז אויב מען האט זיך מען האט נאר די לינקע שיך זאל מען ווארטען ביז מען באקומט די רעכטע שיך מען זאל נישט אנטוהן די לינקע שיך אפילו יעצט האב איך נאר די לינקע שיך זאג איך נישט טוה יעצט אן די לינקע שיך און באלד העסטו אנטוהן די רעכטע שיך ניין ווארט ביז מען ברענגט דיך די רעכטע שיך צו ביז דו טרעפסט די רעכטע שיך און דעמאלט זאלסטו קודם טאקע אנטוהן די רעכטע שיך און נאכדעם ערשט די לינקע שיך. זאגט די הייליגע מחבר סעיף ה' כשחולץ ווען מ'טוט אויס די שיך מנעליו זיין שיך חולץ של שמאל תחילה זאל אויסטון קודם די לינקע שיך. מיט דעם וועלן מיר ענדיגן די וואכעדיגע שיעור, נעקסטע וואך וועלן מיר ווייטער ממשיך זיין אין די הלכות וואס מ'האט צו טון, דער באשעפער זאל העלפן יעדער זאל קענען אויספירן למעשה וואס מען האט צו טון, מען זאל קענען דינען די באשעפער ווי ס'דארף צו זיין, און מיר זאלן שוין אלע זוכה זיין צום גאולה שלימה במהרה בימינו אמן.